אזוי ווי אונז האבן געלערנט איז די סדר פון די עשיה און די סדר פון די ציווי איז אנדערש און עס איז דא מער ווי איין חילוק, קודם האבן אונז געלערנט האט געמאכט די יריעות, נאכדעם די קרשים, נאכדעם די פרוכת און די מסך, דאס איז אלעס פארקערט פון די סדר, דאס איז די צווייטע כאילו די צווייטע פרק, און ווער עס געדענקט אין פרשת תרומה איז דאס געווען די צווייטע פרק פון בנין המשכן, נאכדעם גייט די ערשטע פרק, גייען אונז צוריק צו ווי מען האט אנגעהויבן דארט, ער האט געמאכט די ארון,

כרובים און די פסוק לייגט ארויס זייער פאעטיש כרוב אחד מקצה מזה כרוב אחד מקצה מזה אזוי ווי דאס הייסט ביי די אלע זאכן ער חזר'ט זיך איבער ער מאכט כאילו ווער ס'ליינט די פרשה זעט פאר זיינע אויגן א כרוב א כרוב ס'איז נישט סתם אינפארמעישן מאך צוויי כרובים מ'לייגט אראפ אז ס'דא איין כרוב און נאך א כרוב און די כרובים האבן כנפיים זיי שטרעקן ארויס זייערע כנפיים זיי זענען סוככים על הכפורת און זיי קוקן איינע אויף די צווייטע נאכאמאל אל הכפורת היו פני כרובים דאס איז די כרובים. דריטע זאך האט ער געמאכט די שולחן, און יעדע זאך שטייט ס'איז געמאכט פון עצי שיטים, ס'איז א צוויי צוויי אמה ביי איין אמה ביי איין און א האלב אמה, ס'הייסט די זעלבע הויעך ווי די ארון אבער אביסל ברייטער, אביסל לענגער הייסט עס, צוויי אמה אינסטעד פון א אמה און א האלב, איים סארי אביסל קערצער אביסל קערצער, אנשטאט צוויי און א האלב ביי איינס און א האלב איז עס צוויי ביי איינס, עס איז אויך צוגעדעקט מיט גאלד, האט א זר, האט א מסגרת, האט אויף די מסגרת א זר, האט פיר רינגלעך געגאסן מיט אויכעט נעבן די מסגרת און דאס גייט גייט זיין די בדים און מ'מאכט בדים מ'מאכט אויך כלים פאר די שולחן ס'איז א חלק פון די מורא'דיגע מסודר'דיגקייט דא יא מ'האט געמאכט א שולחן מ'האט שוין געטראכט אז שולחן גייט דאך לייגן ברויט דארף מען האבן טעלערס מיט כפות מיט מנקיות מיט קשוות וואטעווער דיס טינגס עקזעקטלי זענען ס'איז אלץ אזוי ווי איינער זאגט איך בוי א הויז ער האט שוין געבויט א טיש מיט מיט גאפלעך מיט לעפלעך מיט בענקלעך אלעס איז שוין מסודר משונה'דיגע סדר און אזוי פאראויסגעטראכט יעדע זאך. איז א חלק פון די ביוטי. נאכדעם איז די מנורה, די מנורה איז געמאכט נישט סתם פון גאלד נאר פון זהב טהור, געמאכט מקשה און ס'רעכנט אויס אלע חלקים זענען געמאכט מקשה און ס'ווערט די די פסוק דיסקרייבט די מנורה, ס'קומט ארויס זעקס קנים, דריי פון די זייט דריי פון יענע זייט, ס'דא דריי גביעים אויף יעדע קנה, און נאכאמאל דריי גביעים אויף יעדע קנה, איז אז יעדע קנה יעדע קנה האט דריי גביעים, יעדע איינס, ס'האט פיר גביעים אין די מנורה אליינס, אונטער יעדע צוויי קנים איז דא א כפתור. און ער חזר'ט איבער אז דאס איז אלעס געמאכט פון מקשה אחת זהב טהור אלץ פון איין ככר האט מען געמאכט אלע די אלע זאכן עס איז דא א גרויסע קשיא עס איז לכאורה שווער צו מאכן פון איין ככר אזא גרויסע מנורה דארף מען מעיין זיין און יעצט איז דא א זאך וואס איז נישט געווען פריער אין די סדר ס'הייסט אונז האבן עס געלערנט פריער אין פרשת כי תשא ס'איז דאך נאך די גאנצע משכן האט מען עס געלערנט אבער דא לערנט מען עס יא און געמאכט האט מען עס יא אין די ריכטיגע סדר דאס הייסט מען האלט דאך דא ביי די כלים פנימיים איז דאס האט מען געמאכט נאך די ארון און די שלחן און די מנורה האט מען געמאכט די מזבח הקטורת. דאס איז געמאכט עצי שיטים א אמה ביי א אמה און די פסוק זאגט רבוע ס'איז א ענין אז ס'דארף א מזבח זיין סקווער צוויי אמות הויעך דאס איז אביסל העכער פון די אנדערע כלים וואס איז נאר איינס און א האלב אמה הויעך און ס'איז אויך צוגעדעקט זהב טהור ס'האט א דאך און ס'האט ווענט און ס'האט קרניים אזוי ווי א מזבח דארף האבן הערנער ס'האט א זר זהב און ס'האט אויך רינגעלעך וואס מיט דעם גייט מען עס טראגן